בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף ק"ח, מ'הייבט אן דף ק"ז עמוד ב', דריי שורות פון אונטן, בעי רמי בר חמא. איז אזוי, מ'האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא, מ'האב מיר געזען במהלך הסוגיא, אז א שומר וואס איז כופר אין א פיקדון, ער זאגט אז די פיקדון איז גע'גנב'עט געווארן, און שפעטער איז ער אליין מודה אז ער האט ליגנט געזאגט, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אז ער האט געשוואוירן, און שפעטער איז ער מודה אז ער האט געשוואוירן פאלש, דארף ער צאלן א קרן חומש ואשם. וואס אבער טאמער ער האט נישט מודה געווען, נאר ס'איז געקומען עדים עדות זאגן אז ער האט פאלש געזאגט, איז דאס א טוען טענת גנב, דארף ער צאלן כפל. יעצט, וואס איז טאמער עס איז ביידע געשען? סיי ס'איז געקומען עדים עדות זאגן אז ער האט ליגנט געזאגט, און נאכדעם האט ער אליין מודה געווען, האט מען געזען אז קרן ואשם וועט ער דארפן צאלן, אבער די חומש דארף ער נישט באצאלן, ווייל ווי מען האט געזען על כל פנים לויט די שיטת חכמים, חומשו עולה לו בכפילו, זיי האבן עס גע'דרש'נט פון א פסוק אז ס'איז נישטא אזא זאך מען צאלט כפל מיט חומש, פשט היות ער צאלט סיי ווי סיי כפל, איז די אין די כפל כאילו איז כולל דעם חומש מען דארף נישט אויך צאלן א חומש. איז בעי רמי בר חמא, פרעגט יעצט רמי בר חמא אן איבעיא, ממון המחייבו כפל פוטרו מן החומש, או דילמא שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, דהיינו דאס וואס מען האט געזען אז מען צאלט נישט כפל מיט א חומש, וואס איז די נקודה? איז די נקודה אז ס'איז נישט שייך צו צאלן אויף די זעלבע געלט כפל מיט א חומש, אדער אז ס'איז נישט שייך צו צאלן אויף די זעלבע שבועה כפל מיט א חומש, און די גמרא פרעגט גראד היכי דמי פשט ווי האט קלאפט מען נפקא מינה צווישן די צוויי טעמים, זאגט די גמרא, כגון שטען טענת גנב ונשבע, דהיינו א שומר האט טוען געווען טענת גנב, ער זאגט מ'האט גע'גנב'עט די חפץ פון אים און ער שווערט זיך אויף דעם, און נאכדעם וחזר וטען טענת אבד ונשבע, נאכדעם זאגט די שומר אז ס'איז נישט ריכטיג וואס כ'האב געזאגט אז מ'האט עס גע'גנב'עט, און אמת'ן אריין האב איך עס פארלוירן, און ער שווערט אויף דעם. יעצט דאס הייסט נישט ער האט מודה געווען, ווייל ער האט נישט מודה געווען אז ער אליין האט עס גענומען, ער זאגט סך הכל אז דאס וואס איך האב דעמאלטס געזאגט אז מען האט גע'גנב'עט איז נישט ריכטיג, אין אמת'ן אריין האב איך עס פארלוירן און יעצט שווערט ער אויף דעם, פשט ער האט געמאכט דא צוויי שבועות, קודם א טוען טענת גנב, און נאכדעם א טוען טענת אבד, איז יעצט נאכדעם וואס ער האט געמאכט די צוויי שבועות, איז ובאו עדים אקמייתא, והודה אבתרייתא, איז אויף די ערשטע שבועה איז געקומען עדים עדות זאגן אז ער איז א ליגענער. פשט, נישט מ'האט עס גע'גנב'עט, ער אליין האט עס גענומען. און יעצט, אויף די צווייטע שבועה, איז ער אליין מודה, אז כ'האב עס נישט פארלוירן, נאר איך אליין האב עס גענומען. קומט אויס, אז אויף די ערשטע שבועה, בעצם, איז ער מחויב צו צאלן כפל. און אלס די צווייטע שבועה אויס, איז ער מחויב צו צאלן א חומש ווייל ער האט מודה געווען. איז מאי? דא וועט זיין די נפקא מינה? ממון המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, והא איחייב ליה עילויה כפילא. פשט, טאמער די נקודה איז אז עס איז נישט דא אזא זאך צאלן אויף די זעלבע געלט סיי כפל און סיי א חומש, איז דא אויך, היות וואס די ערשטע שבועה איז אים מחייב כפל די צווייטע שבועה איז אים מחייב א חומש, איז נישט דא אזא זאך כפל מיט א חומש אויף די זעלבע געלט איז כפל העט ער דארפן באצאלן א חומש נישט, דאס איז אבער איין צד, או דילמא אפשר ניין, שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, והא שבועה בתרייתא, הואיל דלא קא מחייבא ליה כפילא, תחייביה חומשא. פשט, קען זיין אז אויף איין שבועה איז נישט שייך צוויי תשלומים אבער דא אז ס'איז געווען צוויי באזונדערע שבועות, אלס די ערשטע שבועה אויס איז ער מחויב כפל אלס די צווייטע שבועה אויס איז ער מחויב א חומש קען זיין דא דארף ער יא צאלן ביידע סיי כפל און סיי א חומש. יעצט דרך אגב. רש"י רעדט אויס אז בעצם ביי די ציור איינער האט געמאכט צוויי שבועות קודם א טוען טענת גנב נאכדעם א טוען טענת אבד איז בעצם האבן מיר געזען פריערדיגע בלאט אז ביי א פארקערטע ציור ווען איינער איז קודם א טוען טענת אבד און נאכדעם א טוען טענת גנב און אויף די צווייטע שבועה קומען עדים עדות זאגן אז מען האט עס נישט גע'גנב'עט האבן מיר געזען דארט אז ער דארף נישט צאלן כפל אלס די צווייטע שבועה ווייל ווי די גמרא האט דארט געזאגט יצא ידי בעלים בשבועה ראשונה פשט נאך די ערשטע שבועה בעצם האט ער זיך שוין געפטר'ט פון צו באצאלן, קומט אויס די צווייטע שבועה איז געווען סתם א שבועה, איז אויף אזא סארט שבועה דארף מען נישט צאלן כפל, איז דא פרעגט רש"י וואס איז א חילוק פארוואס דא זאגט מען נישט אזוי פארוואס דא זאגט מען אז אלס די צווייטע שבועה אויס דארף ער יא צאלן א חומש, לכאורה נאך די ערשטע שבועה איז דאך די צווייטע שבועה איבעריג אויב ס'איז איבעריג איז פארוואס דארף ער צאלן א חומש אויף דעם, איז ווי רש"י זאגט ווייל ס'איז דא א חילוק צווישן כפל און א חומש, ווייל לענין כפל דארף מען האבן א שבועה וואס איז מחייב דארף מען האבן א שבועה וואס בית דין האט מחייב געווען צו שווערן עס דארף זיין א שטארקע שבועה לענין חומש איז נישט אזוי לענין חומש האט מען געזען אפילו א מענטש שווערט פינף מאל דארף ער צאלן פינף מאל א חומש איז ממילא די קשיא נישט שווער אבער על כל פנים דאס איז די צדדי הספק וואס רמי בר חמא האט דא איז אמר רבא זאגט רבא תא שמע מען קען א ראיה ברענגען פון א ברייתא ווי איינע פון די צדדים איז אזוי שטייט אין די ברייתא אמר לאחד מן השוק היכן שורי שגנבת פשט ראובן גייט צו שמעון און זאגט דו האסט גע'גנב'עט מיין אקס. דא רעדט מען נישט פון א שומר, פון א מפקיד, נאר פשוט א גנב מיט א נגנב, ראובן זאגט פאר שמעון דו האסט גע'גנב'ט מיין אקס, והוא אומר, זאגט שמעון לא גנבתי, כ'האב נישט גע'גנב'ט, זאגט ראובן משביעך אני, שווער מיך, ואמר אמן, ענטפערט שמעון, אמן, א לשון שבועה, איך שווער, און שפעטער, והעדים מעידין אותו שגנבו, קומען עדים, און די עדים זאגן עדות, אז שמעון האט יא גע'גנב'ט, איז די דין איז, משלם תשלימי כפל, דארף שמעון צאלן כפל, אזוי ווי יעדע גנב, דאס האט נישט צו טון, מיט די שבועה וואס ער האט געשוואוירן, ער איז נישט קיין טוען טענת גנב, ער איז א געהעריגע גנב, וואס ס'דא עדים אז ער האט גע'גנב'עט, איז דארף ער צאלן כפל, אבער זאגט די ברייתא, ואם הודה מעצמו, וואס איז טאמער שמעון איז אליין מודה אז ער האט גע'גנב'עט פאר די עדים זענען געקומען, איז דא איז משלם קרן וחומש ואשם, דארף ער צאלן קרן חומש ואשם אזוי ווי יעדער איינער וואס האט כופר געווען מיט א שבועה און שפעטער האט ער מודה געווען, יעצט אזוי איז רבא מדייק, והא הכא, עדים הוא דמחייבי ליה כפילא, פשט, די עדים זענען די וואס האבן אים מחייב געווען כפל, נישט די שבועה. פשט, די כפל וואס ער דארף צאלן איז אזוי ווי יעדער גנב, דאס האט נישט צו טון מיט זיין שבועה. יעצט, הודה מעצמו אין, אבל הודה אחר עדים לא. פשט, לכאורה קען מען מדייק זיין דא אין די ברייתא, אז ווען ס'איז הודה מעצמו, פשט ווען די גנב איז מודה פון זיך אליין פאר די עדים זענען געקומען אז ער איז די גנב, דעמאלט זאגט די ברייתא אז כפל דארף ער נישט באצאלן, ווייל מודה בקנס פטור איז כפל עט נישט דארפן באצאלן, און דעמאלטס דארף ער באצאלן א קרן חומש ואשם. אבער קען מען מדייק זיין פון דעם וואס וואלט ווען געווען ווען ער וואלט ווען מודה געווען נאכדעם וואס די עדים זענען געקומען, נישט פארדעם, דעמאלטס וואלט ער געדארפט צאלן כפל און ער וואלט נישט געדארפט צאלן א קרן חומש ואשם, און ממילא איז רבא מדייק, ואי סלקא דעתך, שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, אז די נקודה איז אז מען קען נישט זיין מחויב צו צאלן כפל מיט א חומש פון איין שבועה,

קען זיין אז דאס וואס איז נישט שייך כפל און א חומש די זעלבע געלט איז נאר ביי איין מענטש אבער ביי צוויי מענטשן איז עס יא שייך איז היכי דמי זאגט די גמרא ווי קלאפט די נפקא מינה כגון שמסר שורו לשני בני אדם וטענו בו טענת גנב א מענטש האט איבערגעגעבן זיין אקס פאר צוויי מענטשן ביידע זאלן זיין שומרים אויף דעם און ביידע שרייען א טענת גנב חד נשבע והודה וחד נשבע ובאו עדים ביידע האבן געשוואוירן אז די אקס האט מען געגנב'עט, איינער פון זיי האט מודה געווען אז ער איז א ליגענער, פשט איינער בעצם איז מחויב א חומש און די צווייטע האט נישט מודה געווען אבער עס איז געקומען עדים עדים זאגן אז ער איז א ליגענער איז מאי וואס די דין? מי אמרינן בחד גברא קפיד רחמנא דלא משלם חומשא וכפילא אבל בתרי גברא האי נשלם כפילא והאי נשלם חומשא, פשט פון איין זייט קען מען זאגן אז איין מענטש זאגט די תורה דארף נישט צאלן כפל מיט א חומש אבער צוויי מענטשן ער דארפן צאלן כפל ער דארפן צאלן א חומש. או דילמא אפשר ניין? עילוי חד ממונא קפיד רחמנא דלא נשלם עלה חומשא וכפילא, והכא נמי חד ממונא. קען זיין ס'האט צוטון מיט די געלט אויף די זעלבע געלט אויף די זעלבע אקס איז נישט שייך צו צאלן כפל מיט א חומש, און ממילא איינער דארפן צאלן כפל די אנדערע העט נישט דארפן צאלן די חומש תיקו, זאגט די גמרא, די בעיא בלייבט שווער. בעי רב פפא, פרעגט יעצט רב פפא א נייע בעיא, תרי חומשי או תרי כפילי בחד גברא מאי? פשט דאס אז איין מענטש צאלט נישט כפל מיט א חומש, דאס האבן מיר שוין געזען, וואס אבער טאמער א מענטש, צו ס'איז שייך ער זאל זיין מחויב צו צאלן צוויי מאל כפל, אדער צוויי מאל א חומש, היכי דמי, ווי עט זיין די ציור, עט זיין א נפקא מינה, זאגט רב פפא, שטען טענת אבד, ונשבע והודה, וחזר וטען טענת אבד, ונשבע והודה, פשט איינער וואס האט טוען טענת אבד, ער שווערט, און ער איז מודה, נאכדעם זאגט ער נאכאמאל אבד, ער שווערט, און איז נאכאמאל מודה, אי נמי, כגון שטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, וחזר וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, אדער איינער האט געשוואוירן אז מ'האט גע'גנב'עט, ס'איז געקומען עדים עדים זאגן ער איז א ליגענער, ער האט נאכאמאל געשוואוירן אז מ'האט גע'גנב'עט, און ס'איז ווייטער געקומען עדים, מאי וואס די דין? מי אמרינן תרי גווני ממונא קאמר רחמנא דלא נשתלמו עילוי חד ממונא והכא חד גוונא, פשט קען זיין אז די תורה זאגט זיך א כלל אז מ'דארף נישט צאלן צוויי סארט תשלומים אויף די זעלבע געלט, פשט אויף די זעלבע געלט איז נישט שייך צו צאלן כפל מיט א חומש, אבער צוויי מאל כפל צוויי מאל א חומש דאס איז יא שייך, או דילמא אפשר ניין, תרי ממונא אמר רחמנא דלא נשתלמו עילוי חד ממונא, והכא נמי תרי ממונא נינהו, קען זיין די תורה זאגט אונז אז ס'איז נישטא אזא זאך צאלן אויף איין געלט צוויי תשלימים נישט קיין חילוק די זעלבע סארט אנדערע סארט, איז אויב אזוי אויך די זעלבע סארט פשט צוויי מאל כפל צוויי מאל א חומש איז אויך נישט שייך. איז תא שמע, דאמר רבא, איז די גמרא פושט דעם ספק פון א מימרא פון רבא, שטייט אין פסוק וחמשיתיו יוסף עליו, דרש'ט מען פון וחמישיתיו אז א לשון רבים התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת אז טאמער איינער שווערט און איז מודה שווערט איז מודה שווערט איז מודה אפאר מאל דארף ער צאלן אפאר מאל א חומש ממילא זעהט מען אז אוודאי איז שייך די זעלבע סארט תשלום צו צאלן אפאר מאל זאגט די גמרא יעצט ווייטער איז אזוי די משנה זאגט אין פרק המפקיד אין בבא מציעא אז א שומר חינם וואס שרייט אז מען האט גע'גנב'עט פון אים דעם אקס איז דער באלעבאס זאגט אים, שווער! זאגט ער איך וויל נישט שווערן, פשט דער שומר חינם טאמער וואלט געשוואוירן איז אוודאי וואלט ער זיך געפטר'ט פון צו באצאלן, אבער דער שומר דא איז א ערליכע איד ער האלט נישט ביים שווערן איז לפנים משורת הדין צאלט ער אפ דעם אקס פארן מפקיד אפילו ער דארף נישט, ער וואלט זיך געקענט פטר'ן ער פטר'ט זיך נישט ער צאלט, איז דער דין איז ווי שטייט דארט אין די משנה אז טאמער שפעטער טרעפט מען דעם גנב וואס האט גע'גנב'עט דעם אקס איז דער גנב וועט דארפן צאלן כפל, פאר וועם צאלט ער כפל? פאר די שומר, פארוואס? ווייל היות וואס דער שומר האט געצאלט פארן באלעבאס אפילו ער האט נישט געדארפט צו צאלן, ער איז געווען א גוטער, איז כאילו דער באלעבאס האט פארקויפט פאר אים די זכות אז טאמער מען וועט טרעפן די גנב גייט די כפל צו אים, איז די שאלה דא איז וואס איז טאמער תבעוהו בעלים לשומר ונשבע ושילם והוכר הגנב כפל למי, פשט וואס איז טאמער. אנדערש ווי די ציור דארט אין בבא מציעא אז די גנב האלט נישט ביים שווערן ער וויל צאלן, וואס איז טאמער די גנב שווערט יא? פשט, די מפקיד גייט צום שומר, ווי מיין פיקדון? זאגט די שומר מ'האט'ס געגנב'עט, זאגט ער שווער און ער שווערט, פשט, ער האט זיך געפטר'ט, נאכן זיך פטר'ן מיט א שבועה איז ער מחליט ווייסט וואס? איך גיי דיך באצאלן, וואס איז יעצט די דין ווען מ'כאפט דעם גנב? פאר וועם גייט די כפל? ברענגט די גמרא א מחלוקת, אביי אמר לבעל הפקדן, אביי זאגט די כפל גייט פארן בעל הפקדן, פארן באלעבאס, רבא אמר זאגט ניין, למי שהפקדן אצלו פשט פארן שומר, און די גמרא איז מבאר די צוויי צדדים, אביי אמר לבעל הפקדן, ווייל כיוון דאטרחיה בשבועה לא מקני ליה כפילא, פשט אביי האלט אז ווען זאגט מען אז די כפל גייט פארן שומר? דארט ווי די שומר האט נישט געשוואוירן ער האט פשוט באצאלט, דא זאגט מען די באלעבאס איז ער אים כאילו מוותר אויפן כפל ער איז אים מקנה די כפל, אבער וואס איז טאמער ער האט געשוואוירן ער האט זיך געפטר'ט, איז דא זאגט די באלעבאס, פארוואס האסטו מיך געשלעפט אין בית דין אריין, ווען איך האב דיך געמאנט דעם אקס, אנשטאטס מיך באצאלן האסטו געזאגט ניין ווילסט שווערן האסט מיך געשלעפט אין בית דין אריין, האסט געשוואוירן, נאכדעם האסטו מחליט געווען צו באצאלן, אז דו האסט מיך געשלעפט אין בית דין האסטו מיר מטריח געווען, פארקויף איך דיך נישט די זכות פונעם כפל, רבא זאגט ניין, רבא אמר, למי שהפקדן אצלו כיוון דשילם, מקני ליה כפילא, רבא האלט אז היות ער האט באצאלט, למעשה האט ער באצאלט, נישט קיין חילוק אז ער האט אויך געשוואוירן ער האט באצאלט, איז אוודאי די באלעבאס האט אים מקנה געווען די כפל. יעצט אזוי, קומט אויס למעשה אז אביי האלט אז אלעס איז תלוי אינעם שבועה, טאמער די שומר האט געשוואוירן האט ער דערלייגט דעם כפל, נאר טאמער ער האט נישט געשוואוירן דעמאלטס קריגט די שומר די כפל. רבא זאגט ניין, רבא זאגט אלעס איז תלוי צו ער האט באצאלט צו נישט, טאמער ער האט באצאלט דעמאלטס איז די כפל זיינס פארן שומר. טאמער האט נישט באצאלט, דעמאלטס גייט דער כפל צום באלעבאס. איז זאגט די גמרא, וקמיפלגי בדיוקא דמתניתין, ביידע, סיי אביי סיי רבא האבן מדייק געווען זייער שיטות, פון א דיוק, אין די משנה דארטן אין המפקיד, דתנן, ווייל מ'האבן געלערנט דארטן א משנה, און מ'האט פריערט אויסגעשמועסט וואס די משנה זאגט דארט, שטייט אין די משנה, המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים, איינער וואס האט מפקיד געווען ביי זיין חבר א בהמה צו כלים, ער האט עס געגעבן פאר א שומר חינם, ונגנבו, או שאבדו, ס'איז גע'גנב'ט געווארן, ס'איז פארלוירן געווארן. איז די דין אזוי, שילם ולא רצה לישבע, טאמער די שומר האט נישט געוואלט שווערן, נאר אנשטאטס דעם האט ער באצאלט, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא, בעצם וואלט ער געקענט שווערן זיך פטר'ן, ער האט נישט געוואלט, ער האט באצאלט, איז דא איז די דין, נמצא הגנב, טאמער מען טרעפט דעם גנב, משלם תשלומי כפל דארף דער גנב צאלן כפל, טבח ומכר טאמער דער גנב האט גע'שחט'ן אדער פארקויפט משלם תשלומי ארבעה וחמישה למי הוא משלם, פאר וועם גייט די כפל, פאר וועם גייט די ארבעה וחמישה? למי שהפקדון אצלו, פארן שומר, וואס אבער טאמער נשבע ולא רצה לשלם, דער שומר האט געשוואוירן, ער האט נישט געוואלט באצאלן, ער האט זיך געפטר'ט פון צו באצאלן, און נאכדעם ווען נמצא הגנב, איז דא משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה למי משלם, פאר וועם גייט דא די געלט, איז דא לבעל הפקדון, פארן בעל הפקדון, פארן באלעבאס. איז זאגט די גמרא אביי דייק מרישא רבא דייק מסיפא אביי האט מדייק געווען זיין שיטה פון די רישא אז אלס איז תלוי אינעם שבועה און רבא האט מדייק געווען פון די סיפא אז אלס איז תלוי אינעם באצאלן און די גמרא איז מסביר וויאזוי אביי דייק מרישא ווייל דקתני ס'איז געשטאנען אין די רישא שילם ולא רצה לישבע אז טאמער די שומר האט באצאלט ווייל ער האט נישט געוואלט שווערן דעמאלטס קריגט די שומר די כפל איז משמע אז אלס איז תלוי אינעם שבועה טעמא דלא רצה לישבע דווקא ווייל ער האט נישט געוואלט שווערן פארדעם קריגט ער די כפל אבער הא הא נשבע טאמער ער האט געשוואוירן איז ווי היות ער האט געשוואוירן גייט מיר נישט אן צו ער האט אויך באצאלט אף על פי ששילם למי משלם לבעל הפקדון ברגע וואס די שומר האט געשוואוירן יעצט גייט די כפל פארן באלעבאס פארן בעל הפקדון אזוי איז אביי מדייק רבא דייק מסיפא רבא איז מדייק פון די סיפא אז פונקט פארקערט אז אלעס איז תלוי אינעם באצאלן ווייל וואס איז געשטאנען אין די סיפא נשבע ולא רצה לשלם אז טאמער די שומר האט געשוואוירן ווייל ער האט נישט געוואלט באצאלן איז דעמאלטס גייט די כפל צום באלעבאס קען מען מדייק זיין טעמא דלא רצה לשלם דווקא ווייל ער האט נישט געוואלט צאלן פאר דעם גייט די געלט צום באלעבאס אבער הא שילם וואס איז טאמער ער האט יא געצאלט איז דא אף על פי שנשבע אפילו ער האט אויך געשוואוירן למי משלם למי שהפקדון אצלו דעמאלטס גייט די געלט צום שומר פרעגט אבער די גמרא יעצט לאביי קשיא סיפא לויט אביי איז דאך שווער די סיפא פון די משנה וואס דארט איז לכאורה מבואר אז אלס איז תלוי אינעם צאלן זאגט אביי נישט ריכטיג ס'איז נישט שווער ווייל אמר לך אביי אביי קען מסביר זיין אזוי אז הכי קתני דאס וואס שטייט אין די סיפא נשבע ולא רצה לשלם איז נישט פשט אז אלעס איז תלוי אינעם באצאלן, נאר פשט איז נשבע ולא רצה לשלם קודם השבועה, פשט טאמער די שומר האט געשוואוירן ווייל ער האט נישט געוואלט באצאלן פארן שבועה אלא לאחר השבועה, נאר האט באצאלט נאכן שבועה למי משלם לבעל הפקדון דעמאלטס גייט אויך די געלט צום בעל הפקדון פשט אלעס איז תלוי אינעם שבועה נישט אינעם באצאלן, ווייטער זאגט די גמרא לרבא קשיא רישא, לויט רבא איז שווער די רישא פון די משנה וואס אין די רישא איז לכאורה מבואר אז אלץ איז תלוי אינעם שבועה, זאגט רבא ס'איז אויך נישט שווער, אמר לך רבא הכי קתני, רבא קען מסביר זיין אז דאס וואס שטייט אין די רישא שילם ולא רצה לישבע איז נישט פשט אז אלץ איז תלוי אינעם שבועה, נאר אוודאי איז אלץ תלוי אינעם באצאלן, נאר פשט איז שילם ולא רצה לעמוד בשבועתו אלא שילם, פשט שילם ולא רצה לישבע מיינט אז טאמער דער גנב האט באצאלט ווייל ער האט נישט געוואלט זיך באגנוגן מיט זיין שבועה, נישט ולא רצה לישבע ער האט נישט געוואלט שווערן, נאר ווייל ער האט זיך נישט געוואלט באגענוגן מיט זיין שבועה, ער האט געשוואוירן, אבער ער האט נישט געוואלט זיך פטר'ן מיטן שבועה, נאר בעיקר האט ער באצאלט, פשט אלעס אלעס איז תלוי אינעם באצאלן, איז דעמאלטס מי משלם מי שהפקדון אצלו, דעמאלטס גייט די כפל צום שומר, ווייל אלעס איז תלוי צו ער האט באצאלט צו נישט. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, תבעוהו בעלים לשומר ונשבע, והוכר הגנב, תבעו שומר והודה, תבעוהו בעלים וכפר, והביאו עדים, מי נפטר הגנב בהודאת שומר, או לא נפטר הגנב בהודאת שומר, פשט אזוי, וואס איז טאמער א באלעבאס האט מפקיד געווען א זאך ביי א שומר, און ס'איז גע'גנב'עט געווארן, זאגט דער שומר, ס'איז גע'גנב'עט געווארן, און במילא דארף איך נישט באצאלן, און ער שווערט טאקע, איז ברגע וואס דער שומר האט געשוואוירן, האט ער זיך געפטר'ט פון צו באצאלן, שוין, האמיר געשמועסט, אז וואס איז טאמער מ'עט יעצט פאקן דעם גנב, איז די כפל עט גיין פארן באלעבאס. אבער וואס איז געגאנגען דער גנב און מען האט אים געפאקט, פאר עס איז געקומען איידעם איידער זאגן אז ער איז טאקע דער גנב, מען האט אים געפאקט, מען איז געוואויר געווארן אז ער איז דער גנב, איז אדערווייל דער גנב האט געזען אז ס'ברענט די היטל, מען גייט אים באלד קומען, עס גייען באלד קומען איידעם איידער זאגן אז ער איז דער גנב, איז ער געלאפן צום שומר און ער האט מודה געווען, צום באלעבאס האט ער כופר געווען, אבער צום שומר האט ער מודה געווען, איז די שאלה דא איז, פון איין זייט קען מען זאגן אז למעשה ער האט מודה געווען פארן שומר, דער שומר פון אים האט מען דאך גע'גנב'עט, איז ער א בעל דין דא, קומט אויס, מודה בקנס פטור, דארף נישט יעצט די גנב ווען עס קומט שפעטער עדים צאלן כפל. פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, ווייל היות וואס דער שומר האט געשוואוירן, און מיט זיין שבועה האט ער זיך געפטר'ט, איז ברגע וואס ער האט זיך געפטר'ט, איז כאילו ער זעהט זיך דא יעצט ארויס פון בילד, די גאנצע מעשה האט שוין גארנישט מיט אים, אז מען וועט פאקן די גנב, גייט דאך די געלט צום באלעבאס, דער שומר האט שוין מיט דעם גארנישט, און ממילא אז די גנב האט מודה געווען פארן שומר, איז כאילו ער האט מודה געווען פאר עפעס א סתם א מענטש אין גאס, ער האט נישט מודה געווען פאר א בעל דין דא. איז אויב אזוי האט ער זיך גארנישט געפטר'ט, איז אוודאי עט ער דארפן צאלן כפל, און דאס איז די ספק דא פון די גמרא, אמר רבא, זאגט רבא אזוי, אם באמת נשבע, נפטר הגנב בהודאת שומר, אם בשקר נשבע, לא נפטר הגנב בהודאת שומר, זאגט רבא אזוי, טאמער דער שבועה וואס דער שומר האט געמאכט איז נתברר געווארן אז ס'געווען א אמת'ע שבועה, פשט לאמיר זאגן ער האט געשוואוירן אז ס'איז נאנס געווארן פון אים, ס'איז געקומען דא א גנב מיט א מיט געווער ער האט עס צוגענומען, און מ'ווערט געוואויר טאקע אז דער שומר האט אמת'דיג געשוואוירן, קומט אויס, אז ער איז א טרוייליכער מענטש, אז מען קען אים געטרויען. אויב אזוי איז פשט אז אין אמת'ן אריין די באלעבאס וויל נאך ער זאל זיין זיין שומר, ווייל מען קען זיך געטרויען אויף אים. נאר וואס, ער האט זיך טאקע געפטר'ט פון צו באצאלן, אבער אין א געוויסע זינען הייסט ער נאך א שומר, און ממילא אז דער באלעבאס איז צופרידן מיט דער שומר, איז כאילו אין א געוויסע זינען איז ער נאך א שומר, איז כאילו ס'ליגט אויף אים אויך א פליכט דא צו טרעפן דער גניבה. און ממילא איז ער איז ער א בעל דין דא. אויב ער איז א בעל דין דא, איז ברגע וואס דער גנב האט מודה געווען צו אים אז ער האט גע'גנב'עט, איז פשט מודה בקנס פטור וועט דער גנב נישט דארפן צאלן כפל. אבער וואס איז טאמער דער שומר האט פאלש געשוואוירן? פשט ער האט געשוואוירן אז עס איז געשען דא א מעשה אונס, אין אמת'ן אריין איז נישט געווען דא א מעשה אונס, נאר ער האט פושע געווען צי וואס, איז דא איז פשט ער איז א ליגענער, אויף אזא מענטש קען מען זיך נישט געטרויען, איז דא באמת וויל דער באלעבאס מער גארנישט האבן צו טון מיט אים, און ממילא איז ער טאקע מער נישט קיין בעל דין דא, און פארדעם טאמער דער גנב האט מודה געווען צו אים איז דא איז דא גארנישט מיט נישט. און דער גנב האט זיך נישט געפטר'ט פון קיין כפל. בעי רבא, פרעגט אבער רבא יא, ווייסט ווי איז יא שווער, ווי איז יא דא אן איבעיא? עמד לישבע בשקר ולא הניחוהו מאי, וואס איז טאמער דער שומר האט געוואלט שווערן פאלש, שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז עס איז געווען פאלש, אבער בשעת ער האט געוואלט שווערן האט מען נאכנישט געוואוסט ס'איז פאלש, דער בעל הבית אבער האט אים געזאגט איך וויל נישט זאלסט שווערן, לאז דיך אפ, דארפסט נישט שווערן דארפסט מיר נישט באצאלן, אבער בעצם האט ער געוואלט שווערן פאלש. צי זאגט מען דא אויכעט אז אויף אים קען מען זיך מער נישט פארלאזן און ממילא הייסט ער מער נישט קיין שומר איז ער מער נישט קיין בעל דין? אדער ניין ער איז יא א בעל דין ווייל ווי נישט ווי ער האט נישט געשוואוירן פאלש תיקו איז די שאלה איז רבא טאקע נישט פושט זאגט די גמרא רב כהנא מתני הכי רב כהנא האט טאקע אזוי געלערנט אז פאר רבא איז געווען קלאר וואס איז די דין לגבי א נשבע באמת וואס איז די דין לגבי א נשבע בשקר נאר וואס רבא האט געהאט אן איבעיא וואס איז טאמער איינער האט געוואלט שווערן ער האט נישט געשוואוירן אזוי האט רב כהנא געלערנט רב טביומי מתני רב טביומי געהאלטן ניין רב טביומי געהאלטן אז בעי רבא נשבע לשקר מאי פשט לויט רב טביומי איז פאר רבא אליין דאס געווען שווער וואס איז די דין טאמער איינער איז נשבע לשקר צי איז פשט אז ער ווערט אויס בעל דין אדער ניין ער הייסט נאך אלץ א שומר דא תיקו און די בעיא איז געבליבן שווער זאגט די גמרא יעצט ווייטער תבעוהו בעלים לשומר ושילם פשט דא פרעגט די גמרא פונקט פארקערט וואס איז טאמער די בעל הבית האט תובע געווען פונעם שומר די פקדון און אנשטאטס שווערן האט ער באצאלט. והוכר הגנב, תבעוהו בעלים והודה, תבעו שומר, וכפר, והביא עדים, נפטר, גנב בהודאת בעלים או לא. פשט, דא איז געווען פונקט פארקערט, דא, דער גנב, האט גראד באצאלט, ער האט נישט געוואלט שווערן, ער האט זיך נישט געוואלט פטר'ן, ער וואלט זיך געקענט פטר'ן, אבער ער האט זיך נישט געפטר'ט, ער האט באצאלט. איז פשט, יעצט ווען מ'וועט פאקן די גנב, פאר וועם וועט דער גנב דארפן צאלן כפל? פארן שומר, ווייל דער שומר האט באצאלט, אזוי ווי מען האט געזען די משנה אין המפקיד, די כפל גייט יעצט צום שומר. אבער וואס, דער גנב, פאר מ'האט אים געפאקט, פאר ס'איז געקומען עדים, האט ער מודה געווען, אבער פאר וועם פארן באלעבאס, פארן גנב האט ער כופר געווען פארן באלעבאס האט ער מודה געווען, איז דא די שאלה מי אמרינן, מצי אמר ליה שומר לבעלים, אתון, כיוון דשקליתו לכו דמי, אסתליקתו לכו מהכא. פון איין זייט קען מען זאגן אז דער שומר קען זאגן פארן באלעבאס, למעשה איך האב דיר באצאלט, איז דו ביסט דא ארויס פון בילד. יעצט טאמער מען טרעפט די גנב גייט אלעס צו מיר, איז גיי אוועק פון דא, דאס אז די גנב האט מודה געווען צו דיר וואס גייט מיך אן דו ביסט דאך אינגאנצן נישט קיין בעל דין דא, אדער או דילמא אפשר ניין, מצי אמרי ליה, כי היכי דאת עבדת לן מילתא, אנן נמי עבדינן לך, טרחינן בתר גנבא, פשט קען זיין דער בעל הבית קען זאגן פארן שומר, אזוי ווי דו ביסט געווען א גוטער צו מיר, דו האסט מיר באצאלט גראד, אן וועלן שווערן, אן זיך וועלן פטר'ן, איז איך וויל אויך זיין א גוטער צו דיר, איך גיי טרעפן דעם גנב פאר דיינעט וועגן, שקלינן אנן דידן ושקול את דידך. פשט, איך האב גענומען די דמי פקדון פון מיר, און איך וויל דו זאלסט אויך קריגן וואס קומט זיך פאר דיר, איך וויל אויך טרעפן דעם גנב. איז פשט, ס'ליגט אויף מיר יעצט א פליכט צו טרעפן דעם גנב, איז פשט, ער איז א בעל תביעה דא, ער איז א בעל דין דא, און ממילא אז דער גנב האט מודה געווען צום באלעבאס, הייסט עס אז ער האט מודה געווען צו א בעל דין, איז האט ער זיך געפטר'ט מיט די הודאה, תיקו זאגט די גמרא, ס'בלייבט שווער. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, איתמר, מיר האבן געלערנט, נגנבה באונס, והוכר הגנב, דהייני, וואס איז טאמער מ'האט גע'גנב'עט פון א שומר אן אקס באונס, דהייני אפילו א שומר שכר איז פטור פון אונסין, איז פשט ס'געווען דא א שומר, און ס'איז נאנס געווארן, א גנב האט עס צוגענומען לסטים מזויין האבן צוגעכאפט פונעם שומר די בהמה, אבער, איידער מ'איז געגאנגען אין דין תורה, איידער דער באלעבאס האט גערופן דעם שומר אין דין תורה צוריקצוגעבן דעם חפץ, האט מען געטראפן דעם גנב, מען האט געפאקט דעם גנב, און וואס איז די שאלה? די שאלה דא איז, ווער דארף יעצט טעכניש זיך מטריח זיין, נאכלויפן נאכן גנב און ארויסשלעפן פון אים דעם אקס? איז אמר אביי, זאגט אביי אזוי, אם שומר חינם הוא, טאמער איז א שומר חינם, איז רצה עושה עמו דין, רצה נשבע, איז א שומר חינם האט צוויי ברירות. אז ער וויל, קען ער אליין זיך פארען מיטן גנב, צאלן פארן באלעבאס די דמי הגניבה און זיך פארען מיט די גנב, עס ארויסשלעפן פונעם גנב, אז ער וויל, קען ער זאגן ניין, איך וויל נישט מיט גארנישט האבן צו טון דא, איך האב געענדיגט מיט דעם, מען האט געגנבעט פון מיר, איך שווער אז מען האט געגנבעט, ברגע וואס ער שווערט איז ער פטור פון אלעם, זאל זיך דער באלעבאס פארען. דאס איז אבער נאר ביי שומר חינם. אבער אם שומר שכר הוא, טאמער איז א שומר שכר, עושה עמו דין ואינו נשבע, א שומר שכר האט נישט די ברירה, פשט אפילו א שומר שכר בעצם וואלט זיך אויך געקענט פטר'ן דא מיט א שבועה, און זיך זען ארויס פון בילד, אבער דא אז מען ווייסט ווער די גנב איז דא איז נישט אזוי, ווייל היות וואס ער איז א שומר שכר ער קריגט געצאלט, איז ליגט אויף אים א פליכט צו גיין מיטן גנב אין בית דין אריין עס ארויסשלעפן פונעם גנב צוריק געבן פארן באלעבאס, נישט אז ער קען פשוט מאכן א שבועה און זיך זעהן דא אינדרויסן, דאס איז א שפעציעלע זאך וואס מען האט געזאגט נאר ביי א שומר חינם, א שומר שכר ווערסט געצאלט איז פארע זיך, רבא אמר רבא זאגט ניין, אחד זה ואחד זה, עושה עמו דין ואינו נשבע, פשט, דארט ווי מען ווייסט ווער די גנב איז, דו ביסט די שומר, דו זיי זיך מטריח, דו פארע זיך מיטן גנב, נישט. מאך א שבועה און זע זיך אינדרויסן פון בילד די בעל הבית זאל זיך פארען. אזוי זאגט רבא. זאגט אבער די גמרא, לימא פליגא אדרב הונא בר אבין לכאורה קריגט זיך רבא אויף רב הונא בר אבין, ווייל מען זעהט קלאר אז רב הונא בר אבין האלט פונקט ווי אביי דשלח רב הונא בר אבין, נגנבה באונס והוכר הגנב אם שומר חינם הוא רצה עושה עמו דין, רצה נשבע ואם שומר שכר עושה עמו דין ואינו נשבע, זעהט מען דא קלאר אז רב הונא בר אבין זאגט ממש די ווערטער פון אביי, אמר לך רבא, זאגט רבא ניין, הכא במאי עסקינן כגון שקדם ונשבע, פשט זאגט רבא די ציור פון רב הונא בר אבין רעדט זיך ווען די שומר האט שוין געשוואוירן, פשט זאגט רבא איך בין אוודאי מודה אז דארט ווי די שומר האט שוין געשוואוירן איז דארט איז אוודאי די דין ווי אביי אז וואס? אז טאמער איז ער א שומר חינם און ער האט געשוואוירן, איז יעצט האט ער צוויי ברירות, אדער אז ער קען זיך טאקע פארלאזן אויף זיין שבועה, ער האט זיך געשוואוירן האט ער זיך געפטר'ט, איז גיי היים, זע זיך ארויס פון בילד, אדער אז ער וויל זיין א גוטער קען ער זיך פארען מיט די גניבה אפילו ער האט געשוואוירן. א שומר שכר האט די ברירה אויך נישט, פארוואס ווי די מפרשים זענען מסביר, ווייל א שומר שכר ווילאנג ס'איז טאקע געווען אן אונס איז א אונס איז ער פטור, אבער ברגע וואס מ'האט געטראפן דעם גנב יעצט איז מער נישט קיין אונס, איז דא זאגט מען אפילו האט געשוואוירן און האסט זיך געפאטערט, אבער אז ס'איז געווארן אויס אונס ווייל די גנב איז דא איז יעצט גיי זיך פארען. פשט זאגט רבא דא בין איך אוודאי מודה אז א שומר חינם האט צוויי בריירות און א שומר שכר האט נישט קיין בריירה מוז זיך גיין פארען, אבער דאס איז אלץ דארט וואו מ'האט שוין געשוואוירן פאר'ן שווערן און מ'האט געטראפן דעם גנב, דא זאגט רבא קיינער האט נישט קיין תירוץ זיך צו זעהן אינדרויסן נאר אפילו שומר חינם מוז זיך אויך גיין פארען מיט'ן גנב. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קען רבא זאגן אזוי פשט אין די ווערטער פון רב הונא בר אבין והא רצה עושה עמו דין רצה נשבע קאמר רב הונא בר אבין זאגט דאך אויף דעם שומר חינם אז טאמער ער וויל קען ער שווערן טאמער ער וויל קען ער גיין מיטן גנב זיך פארען זעהט מען אז טאמער ער וויל קען ער שווערן פשט ער האט נאך נישט געשוואוירן רבא האט דאך געזאגט פשט דא אז ס'רעדט זיך נאכן שבועה ענטפערט די גמרא הכי קאמר פשט פון רב הונא בר אבין איז רצה שומר חינם עומד בשבועתו רצה עושה עמו דין ס'מיינט נישט אז ער וויל קען ער שווערן ער האט שוין געשוואוירן נאר טאמער ער וויל קען ער זיך פארלאזן אויף זיין שבועה און אהיימגיין טאמער וויל קען ער זיך נאך אלץ פארען, אבער אוודאי רעדט זיך דא נאכן שבועה. אבער עכ"פ וואס זעהן מיר דא סיי פון אביי און סיי פון רבא זעהט מען אז עכ"פ א שומר שכר און לויט רבא אפילו א שומר חינם דארפען זיך פארען מיט די גניבה אפילו נאכדעם וואס ס'איז נאנס געווארען פון זיי, פשט אפילו נאכדעם וואס מ'האט געגנבעט פון זיי די בהמה און בעצם וואלטען זיך געקענט פטר'ן, איז קענען זיי זיך נישט ארויס דרייען פון זיך פארען מיט די גניבה, לויט רבא איז דאס געזאגט געווארן סיי ביי שומר חינם סיי ביי שומר שכר, און לויט אביי נאר ביי שומר שכר, ברענגט אונז די גמרא א מאן דאמר וואס פאר אים איז דאס גארנישט געווען אזוי פשוט, רבה זוטי בעי לה הכי, פאר רבה זוטי איז געווען א בעיא אזוי, נגנבה באונס, וואס איז טאמער ס'איז גע'גנב'עט געווארן א בהמה באונס, והחזיר גנב בבית שומר ומתה בפשיעה, מאי, פשט, מ'האט גע'גנב'עט א בהמה פון א שומר באונס, און יעצט איז געגאנגען דעם גנב און ער האט עס צוריק געשטעלט אינעם שטוב פונעם שומר און צוריק געלייגט די גניבה דארט ווי ער האט עס געטראפן, און יעצט איז די בהמה געשטארבן בפשיעה, וואס איז די דין? מי אמרינן, כיוון דנגנבה באונס, כליא ליה שמירתו, פון איין זייט קען מען זאגן, אז היות וואס איז געווען דא א אונס, איז פארטיג, מען דארף זיך שוין נישט פארען מיט דעם, ס'האט זיך געענדיגט די שמירה, איז יעצט אז די בהמה איז צוריק אנגעקומען אהין, איז שוין נישט זיין פראבלעם, ס'איז נישט די פראבלעם פונעם שומר מער, ער איז מער נישט קיין שומר, או דילמא אפשר ניין, כיוון דהדרה, הדרה לשמירתו. ברגע וואס ער איז צוריק געקומען צו אים איז ער צוריק געווארן שומר, איז יעצט טאמער ס'איז געשען א פשיעה דארף ער באצאלן, תיקו די בעיא איז שווער געבליבן פאר רבה זוטי, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, היכן פקדוני, טאמער א מפקד זאגט פאר זיין שומר ווי איז מיין פקדון, אמר לו זאגט ער אבד כ'האב עס פארלוירן, משביעך אני איז ער משביע, ואמר אמן, און דער שומר שווערט, והעדים מעידין אותו שאכלו, קומען עדים עדות זאגן אז דער שומר איז א ליגענער, איז משלם קרן, דארף ער צאלן קרן, כפל נישט. ווייל עס איז נישט קיין טוען טענת גנב, עס איז א טוען טענת אבד, איז קרן דארף ער באצאלן, ווייטער הודה מעצמו, טאמער ער איז אליין מודה איז משלם קרן וחומש ואשם, דארף ער צאלן א קרן חומש ואשם. זאגט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער היכן פקדוני אמר לו נגנב, ער איז א טוען טענת גנב, משביעך אני ואמר אמן, און ער שווערט, והעדים מעידין אותו שגנבו און עדים זאגן אז ער אליין האט עס געגנבעט, איז דא איז משלם תשלומי כפל, א טוען טענת גנב דארף צאלן כפל, הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם, טאמער איז אליין מודה, איז כפל דארף ער נישט באצאלן מודה בקנס פטור, אבער קרן חומש ואשם דארף ער באצאלן. זאגט די משנה יעצט ווייטער, הגוזל את אביו ונשבע לו ומת, וואס איז טאמער איינער האט בא'גנב'עט זיין אייגענע טאטע, און ער שווערט זיך פאר זיין טאטן אז ער האט נישט בא'גנב'עט, און יעצט איז די טאטע געשטארבן, יעצט נאך די טאטע געשטארבן איז די זון מודה אז ער האט גע'גנב'עט, איז די שאלה איז, צו ער דארף צאלן קרן חומש ואשם פון איין זייט קען מען זאגן אז ער האט דאך יעצט געירשנט דעם טאטן אז ער האט געירשנט דעם טאטן איז ער אליין האט געירשנט די גזילה כולה איז פארוועם זאל ער צאלן פאר זיך אליין זאגט די משנה הרי זה משלם קרן וחומש מ'איז נישט גורס א אשם ווייל א אשם דארף מען נישט באצאלן א אשם דארף מען ברענגען אבער ער דארף צאלן א קרן וחומש לבניו פאר די קינדער פונעם טאטן פשט פאר זיינע ברידערס או לאחיו טאמער האט נישט נאך ברידערס דארף ער עס געבן פאר זיין טאטנ'ס ברודערס. פארוואס? ווייל די מאן דאמר פון די משנה האלט אז א גנב וואס האט גע'גנב'עט האט א חיוב השבה, און ממילא אז ער האט א חיוב השבה קען ער נישט יעצט זאגן איך האב עס גע'ירש'נט יעצט איז עס מיינס כ'האב עס צוריק געבן פאר זיך אליין, אדער כ'וועל זיך עס אליין מוחל זיין, ס'ארבעט נישט אזוי, דו דארפסט זען די גניבה ארויס פון דיין רשות, איז דו אליין קענסט עס נישט נעמען, געב עס פאר די אנדערע יורשים, פאר דיינע ברודערס, האסט נישט קיין ברודערס געב עס פאר די פעטערס, זיי ירש'נען נאך די ברודערס. אבער האלטן קען מען דאס נישט, זאגט אבער די משנה אז למעשה דאס איז נאר אלס די מצוה פון השבה, פשט אין אמת'ן אריין, אליבא דאמת אליבא דדין, בעצם האט ער עס געירשנט, נאר אלס די דין פון השבה זאגט מען האלט עס נישט, נעם עס ארויס פון דיין רשות געב עס פאר די אנדערע יורשים, אבער ואם אינו רוצה, וואס איז טאמער ער וויל נישט מפסיד זיין, זיין חלק אין די ירושה או שאין לו אדער נעבעך ער קען נישט ער האט נישט קיין געלט און ממילא ס'איז א גרויסע פארלוסט פאר אים איז דא איז דא א פאטענט זאגט די משנה ווייל היות וואס למעשה האט ער דאס געירשנט נאר וואס ס'איז דא א זייטיגע דין אז ער טאר נישט האלטן געגנבעטע געלט ביי זיך ער וויל מקיים זיין די מצות השבה איז דא א פאטענט וואס די פאטענט לוה ובעלי חוב באין ונפרעין דהיינו ס'איז דא א וועג אז סיי ער גייט מקיים זיין מצות השבה און סיי ער גייט צוריק זעהן די געלט וויאזוי איז לאמיר זאגן ער האט גע'גנב'עט פונעם טאטן דרײַ טויזנט דאלער, יעצט ער האט צוויי ברידערס צוזאמען איז דריי ברידערס איז פשט ווען ער וואלט נישט גע'גנב'עט וואלט יעדער ברידער געקריגן א טויזענטער, יעצט אז ער האט גע'גנב'עט איז בעצם משורת הדין טאמער ס'וואלט נישט געווען דא די מצוה פון השבה איז וואלט ער געדארפט נעמען די דרײַ טויזנט דאלער, צוויי טויזנט קומט זיך באמת פאר זיין ברידערס אבער דא האמיר געזען אז ער דארף טון מער פון דעם אפילו זיין טויזענטער טאר ער אויך נישט האלטן ער דארף אלס אוועקגעבן ער דארף עס געבן פאר זיינע ברידערס. איז וויאזוי קען ער עס צוריק זעהן? איז ער קען נעמען א הלוואה, א הלוואה פון דריי טויזנט דאלער, און ווען דער מענטש קומט מאנען זיין דריי טויזנט דאלער, דער מלווה קומט עס מאנען, זאגט ער אזוי, צוויי טויזנט נעם, און די טויזנט וואס איך האב געגעבן פאר מיינע ברידערס וואס בעצם האט באלאנגט פאר מיר, גיי מאן פון זיי. און ער קען דאס טאקע טוהן, ווייל ווייטער ווי מען האט געשמועסט אין אמת'ן אריין איז דאס זיין געלט, נאר וואס דען, מען לאזט אים עס נישט האלטן, מען הייסט אים מקיים זיין מצות השבה, אבער ס'איז דא א וועג וואס ער קען עס ארויסנעמען בעקיפין דורך א הלוואה איז אזא פאטענט ארבעט נאך א פלאץ ווי ס'ארבעט אזא פאטענט זאגט די משנה האומר לבנו איינער וואס זאגט פאר זיין זון קונם אי אתה נהנה משלי ער מאכט א נדר זיין זון טאר נישט נהנה זיין פון זיינע נכסים איז אם מת טאמער דער מענטש איז געשטארבן יירשנו איז די זון מעג יעצט נהנה זיין ווייל ווילאנג ער האט געלעבט האט ער נישט געטארט יעצט איז ער געשטארבן איז ירשנט די זון וואס אבער טאמער דער טאטע האט געזאגט בחייו ובמותו ער האט געמאכט א נדר דער זון טאר נישט הנאה האבן פון זיינע נכסים אפילו נאכן שטארבן אויך נישט איז אם מת לא יירשנו ויחזיר לבניו או לאחיו. פשט טאמער דער טאטע איז געשטארבן, איז דער זון טאר נישט יעצט נהנה זיין פון די נכסים, איז וואס טוט ער מיט די נכסים? למעשה איז עס זיינס, פשט תורת ירושה איז דא דא, אבער ער טאר נישט נהנה זיין פון דעם, איז וואס זאל ער טון מיט דעם? זאל ער עס געבן פאר די אנדערע יורשים. אבער ואם אין לו, ער האט נישט וואס צו עסן זאגט רש"י, פשט למעשה ער דארף די געלט, קען ער אויך מאכן די פאטענט לווה, ער קען בארגן געלט, ובעלי חוב באים ונפרעים, און די בעלי חובות קומען נעמען די געלט. פון די ברידערס וואס זיי האט ער עס געגעבן, און אזוי מעג ער נהנה זיין בעקיפין אן א דירעקטע הנאה ווי די מפרשים זענען מסביר, נישט ער אליין גייט צו די בעלי חובות און זאגט זיי גייטס נעמטס עס פון מיין ברידערס נאר די בעלי חובות קומען אין בית דין, בית דין זאגט נעמטס עס פון דארט און אזוי איז פשט ער האט נישט קיין דירעקטע הנאה פון די געלט און בעקיפין קען ער מאכן די פאטענט אז די געלט זאל ער קענען נוצן.